יא די מאמר איז בכ"ה בכסלו. דף כ"ט. כ"ט. ס'א מאמר די אלטער רבי האט געזאגט דעם חנוכה ווען די אלטער רבי איז ארויס פון תפיסה תקנ"ט דער מאמר איז געזאגט געווארן יעמאלט יענעם חנוכה תקנ"ט. דער חנוכה נאך י"ט כסלו אויפן וועג צוריק פון פעטערבורג האט ער געזאגט דער מאמר חנוכה. די המשך זעהן מיר מארגן.

און מען האט מטמא גע- טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום און בשעת מען האט זיי מנצח געווען די יוונים, איז לא מצאו אלא פך אחד של שמן, איז והדליקו ממנו שמונה ימים, לשנה אחרת קבעום ח' ימים טובים בהלל והודאה, דאס ברענגט אויס די גמרא. סאו להבין ענין הלל וענין הודאה, פריער איז ער, וואס מען דארף פארשטיין איז די ענין פון הלל און הודאה, וואס איז דאס? וגם להבין למה תיקנו בנס זה להדליק נרות זכר למקדש שמצאו פך אחד של שמן כו' ולא תיקנו כן בשאר ניסים. יא, די נוסח וואס די אלטער רבי פרעגט איז אזוי שווער צו פארשטיין, אבער בפשטות מיינט די אלטער רבי צו פרעגן, די גמרא זאגט דאך די נס פון ניצחון המלחמה וכשגברה מלכות בית חשמונאי זאגט עס די גמרא כאילו בדרך אגב, די גמרא זאגט שנכנסו יוונים להיכל, וואס איז די מעשה? מעשה איז געווען זיי האבן מטמא געווען כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום ווען זיי האבן מנצח געווען האט מען געפונען איין פך אחד שמן טהור וואס מען האט וואס מען האט הדליקו ממנו שמונה ימים. איז דאס וואס מען האט מנצח געווען די מלחמה איז דאס סאיז א דרך אגב אין די גאנצע מעשה נאר צו ארויסברענגען ווי בשעת מען האט זיי מנצח געווען האט מען געקענט אריינקומען אין היכל און יעמאלט האט מען געפונען שמן טהור און מען האט זיי מנצח געווען. זיי האבן מטמא געווען כל השמנים און מיר האבן געפונען שמן טהור און דאס איז די ניצחון אויף די יוונים. פרעגט די אלטער רבי פארוואס האט מען נישט געמאכט א ספעציעלע תקנה אויף זיכרון הנס פון ניצחון המלחמה דאס איז דאך די עיקר, די עיקר איז דאך אז אידן האבן מנצח געווען במלחמה, והאמת איז דער הלל והודאה הלל והודאה הלל זאגט די גמרא מען מאכט נישט הלל אויף א נס בנוגע צו וואס מען האט געקענט מאכן א מצוה בהידור נישט אויף דעם מאכט מען הלל הלל מאכט מען בשעת מען איז ארויס מעבדות לחירות צו מ'האט א הצלה גופנית, אויף דעם מאכט מען הלל, די גמרא זאגט אין פסחים, א הלל מאכט מען, דער חיוב מאכן הלל, הלל מאכט מען אויף א שבח וואס די אייבערשטער האט ארויסגענומען פון א סכנת נפשות, אדער פון עבדות לחירות, די גמרא זאגט מה דאך מעבדות לחירות אמרינן הלל, כל שכן וקל וחומר פון הצלת נפשות, אבער מאכן א הלל והודאה, מאכן הלל, ברכת הלל אויף דעם וואס מ'איז, וואס מ'האט געפונען א פך אחד של שמן, אויף דעם האט לכאורה קיין קלעפ נישט. און די גמרא זאגט קבעום קבעו בהלל והודאה אלס תוצאה פון דעם יום טוב מצד דעם ניצחון השמן, נישט מצד דעם הצלה גופנית וואס איז יעמאלט געווען. דאס איז לכאורה א פלא אז מען זאל מאכן הלל והודאה אויף א נס וואס האט צו טון מיט מיט מען האט געקענט מדליק זיין די מנורה א נס מען האט געקענט מדליק זיין די מנורה שמונה ימים נישט דאס נישט אויף דעם זאגט זאגט מען הלל, הלל זאגט מען אויף א נס וואס איז פארבונדען מיט הצלת נפשות פון אידן דאס איז אויף דעם זאגט מען הלל.

וואס נתתקן געווארן אט דער נצחון, מען האט מנצח געווען במלחמה פון פון מרדכי ואסתר, איז געווען פארשידענע זאכן וואס דורך דעם וואס מען האט מנצח געווען במלחמה האט מען געקענט האט עס געקענט נאכאמאל פונקציאנירן, אבער מאכט נישט קיין צימעס פון דעם פרט, דאס איז דאך א תוצאה פון דעם וואס מען האט מנצח געווען די מלחמה, קען מען שפעטער פארשידענע זאכן קומען קומען ארויס אלס תוצאה דערפון, איז לכאורה דאס וואס מען האט געקענט מדליק זיין בשמן טהור איז א תוצאה פון דעם וואס מען האט מנצח געווען במלחמה פון די יוונים, אבער די עיקר זאך איז וואס מען האט וואס מען האט מנצח געווען די מלחמה, וואס האט פשוט.

קבעו ח' ימים טובים בהלל והודאה, איז דער הלל והודאה איז דאך בהמשך צו דעם, דאס האט ער געמאכט א תקנה אויף וועלכע נס? די גמרא זאגט דאך נישט קיין נס אלס דעם גברו אליין, נאר מצד דעם וואס לא מצאו כשנכנסו יוונים להיכל טמאו, און מען האט געפונען פך אחד של שמן. און למשל ס'נאר קבעו להלל והודאה, וואס איז דען געווען הלל והודאה, לשם וואס? לשם דעם נס פון דעם נר, וואס האט דאס צוטאן צו הלל און הודאה? הלל און הודאה איז דאך א ענין וואס איז פארבונדען מיט נצחון המלחמה, נישט מיטן נס פון פך שמן.

די תורה ברענגט דאך די גמרא, נכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, דאס איז דאס געווען די פראבלעם, נישט וואס וואס איז געווען א סכנת נפשות פאר אידן, נאר מען האט מטמא געווען די שמנים, און בשעת בשעת גברו, דאס איז נישט אז מען קומט דא דערציילען אז גברו בית חשמונאי ונצחום, נאר בשעת גברו האט מען געקענט יעמאלט מדליק זיין מיט א שמן טהור, און ס'איז געווען א נס מיט נרות, אבער נישט אז דער עיקר זאך איז דער נצחון. די וואס וואס האט צו טון הלל והודאה צו דעם ענין פון די נרות? דאס איז די שאלה. קודם על פי דין איז הלל איז א איז א זאך וואס מען מאכט אלס הצלת נפשות נישט נישט אויף אזא מין סארט נס. יא אך הענין. יא דכתיב איז די אלטער רבי פריער מבאר וואס איז די ענין פון די נרות. איז איז דאס אסאך מאמרי חז"ל זענען מיוסד אויף חנוכה אויף דעם פסוק כי נר מצוה ותורה אור איז דער אלטער רבי מבאר אין דער מאמר וואס איז די וואס וואס זענען די צוויי עניינים פון נר מצוה און תורה אור דאס איז די גאנצע ענין פון חנוכה איז איז מדליק זיין נרות לשם אור אויף צו אויף צו מאכן ליכטיג איז דער אלטער רבי וועט מבאר זיין דעם מאמר באריכות וואס איז די חילוק פון מצוה מיט תורה פריער איז ער מסביר וואס איז דער ענין פון נרות המנורה בכלל. סאו ויובן בהקדים לבאר ענין המנורה של בית המקדש, שאמר רז"ל וכי לאורה הוא צריך, וואס האט געדארפט זיין א מנורה אין בית המקדש, האט דער אייבערשטער דארף דארף עפעס ליכט, וואס איז געווען די מנורה? איז די אלטער רבי מבאר בהמשך, אמת איז די אלטער רבי זאגט גלייך, והנה כתיב ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה, ובבקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה, איז שטייט ס'איז געווען צוויי מאל וואס מ'האט זיך וואס מ'האט זיך פארנומען מיט די מנורה, בערב בין הערבים און בבקר, איז די אלטער רבי גלייך. לאמיר פריער זען די נעקסטע צוויי שורות פשוט. וואס זעט מען פון די צוויי פסוקים שבלילה היה מדליק כל ז' הנרות? ביינאכט איז געווען די מצוה להדליק אלע זיבן נרות פונעם מנורה, ולמחרת מדשנם ומטיבם, ולא היה מדליק אלא נר המערבי, שהוא נר שישי שממנו היה מתחיל ובו היה מסיים. די אלטער רבי וויל ארויסברענגען אז ס'איז געווען א חילוק די מצוות הדלקה בלילה מיט מצוות הדלקה ביום.

דער די פרי געווען נאר דער נר מערבי נאר דער נר מערבי יא און בלילה געווען אלע זיבן דער רמב ם האלט נישט אזוי דער רמב ם האלט אז אויך בייטאג געווען דער חיוב להדליק כל הנרות דאס סתירה פירוש המשניות אבער דאס איז די שיטת הרמב ם איז ענדליך די אלטער רבי איך ס'איז דא שיטות אין וואס פאר א סדר איז די מנורה געשטאנען די אלטער רבי נעמט אן דא אז די נרות איז געשטאנען צווישן מזרח און מערב. מזרח ומערב. און די נר המערבי די צווייטע ליכט. יא יא יא יא. יא איז וואס זעט מען גלייך איז וואס זעט מען גלייך מיט די צוויי פסוקים אז דער תורה פרעגט דאך וואס דארף וואס האט געדארפט זיין די מנורה וכי לאורה צריך איז זעט מען גלייך אז די מכוון פון די מנורה איז געווען אויף צו באלייכטן ווייל מ'איז דאך מחלק צווישן נאכט און טאג פארוואס איז מען מחלק צווישן נאכט און טאג ווייל נאכט איז פינסטער דארף אנקומען צו מער ליכטיגקייט. משא כ אין טאג איז ליכטיג דארף נישט אנקומען צו אזויפיל ליכטיגקייט, איז זעט מען אז די מכוון פון די מנורה איז געווען יא לאורה, אז די גמרא פרעגט וכי לאורה הוא צריך, איז די ענטפער אפשר איז אז מען דארף עס טאקע נישט לאורה, ס'איז פאר אן אנדער ענין, די אלטער רבי ברענגט גלייך ניין, מ'זעט דאך צוויי פסוקים אז מ'זעט דאך יא די מכוון פון די מנורה איז געווען בשביל להאיר אויף צו מאכן ליכטיג, והא ראיה, ס'איז דא א חילוק צווישן נאכט און א חילוק צווישן די טאג, אויב די מכוון פון די מנורה וואלט געווען לשם כבוד צו נישט לשם אורה, וואלט נישט געווען קיין חילוק צווישן נאכט און טאג. נאר ס'יא לאורה, איי וכי לאורה הוא צריך, און די ענטפער איז, ער טאקע דארף נישט האבן ליכטיגקייט, אבער מיר דארפן, און אידן דארפן האבן די ליכטיגקייט. איז דער איז אבער די מכוון פון די מנורה איז טאקע געווען לשם להאיר נאר להאיר את העולם, און וויבאלד אז אין וועלט איז דא א חילוק צווישן נאכט און טאג, איז במילא געווען די הדלקת המנורה אויכעט א חילוק צווישן נאכט און טאג, וואו עס איז מער פינסטער דארף מען אנקומען צו מער ליכטיגקייט, און בשעת צו טאג צו די נר מערבי, דאס איז א באזונדערע יא. דארט שטייט לפני לפני השם א דין דאס איז דאס איז דאס איז פשוט א הלכה ס'איז א דין יא יא אה איר האט יא וואו ענין איז וועט ער מבאר זיין איצטער וואס איז דער ענין פון מדליק זיין און וואס דארף מען וואס דארף מען האבן די ליכטיגקייט און די ליכטיגקייט פארשטייט מען שוין פון פסוק אז ס'איז באלייכטן א מצב וואס איז דא חשך באלייכטן א פלאץ וואס איז דא וואס איז דא פינסטערניש דערפאר מאכט מען א חילוק צווישן ס'איז די נקודה פון דער אור איז נישט א תוספת אורה די נקודה פון דער אור איז אויף צו באלייכטן א מצב פון פינסטערקייט, אוועקנעמען פינסטערקייט, אזא מין סארט אור איז דאס געווען, אזא מין אזא מין סארט אור. און אז דערפאר ווערט א קשיא טאקע, דער אייבישטער ביי אים איז פינסטער און דארף עפעס באלייכטן? נאר דער מכוון איז טאקע באלייכטן, און דערפאר איז ביינאכט וואס איז דא מער פינסטערניש, דארף מען האבן מער ליכטיגקייט, בייטאג וואס איז דא ווינציגער פינסטערניש, אבער סוף כל סוף איז פאראן עפעס פינסטערניש בייטאג אויכעט, דארף מען על כל פנים איין ליכט. איז איז גייט דער אלטער רבי ווייזן אין עבודה וואס איז דאס די פינסטערניש וואס די מנורה דארף באלייכטן? אקעי, והענין, עס איז אמאל איז מען מבאר דעם מושג פון די מנורה נישט אלס א וועג עפעס באלייכטן פון א מצב פון פינסטער, אמאל רעדט מען די מנורה איז געווען לשם תוספת אור, א העכערע ליכטיגקייט, שטייט אז אהרן הכהן האט מטיב געווען די מנורה האט מעורר געווען ביי אידן א העכערע אהבת השם, דא ברענגט דער אלטער רבי פריער די צוויי פסוקים צו ארויסברענגען אז די מכוון פון די מנורה איז געווען טאקע באלייכטן פון פינסטערניש, דאס וויל דער אלטער רבי ארויסברענגען, און דערפאר איז א חילוק פון ביינאכט און בייטאג. ווייל די מכוון איז נישט אויף צו מאכן עפעס א העכערע ליכטיגקייט, נאר צו פשוט באלייכטן אין א מצב פון חשך. איצטער וועט ער מסביר זיין וואס מיינט דאס וענין כי הנרות, צו וואס איז דאס זיינען די נרות הם המידות לך השם הגדולה והגבורה כו', והן ז' נרות כנגד ז' מידות, די נרות דאס זיינען די מידות, ס'איז דא זיבן מידות, גדולה, חסד, גבורה, תפארת, און די נרות זיינען כנגד די ז' מידות, און דאס זיינען לכה השם הגדולה, דאס איז מידות דקדושה, ס'איז דא די אייבערשטער, די אהבת השם און יראת השם, דאס זענען מידות דקדושה. והנה בכל מידה ומידה יש זה לעומת זה, בקליפה נגד הקדושה, אזוי ווי ס'איז פאראן זיבן מידות אין קדושה איז פאראן זיבן מידות אין קליפה, והן יונקות מן הקדושה, כמו מאהבה שבקדושה נמשך בהשתלשלות המדריגות להיות תאוה גשמית, אזוי ווי ס'איז דא דער מושג פון ליב האבן אין קדושה איז פאראן ליב האבן דעם אייבערשטן, איז פאראן דעם זעלבן דעם זעלבן זאך דעם זעלבן מידה אין עניני קליפה, ליב האבן די עולם הזה, תאוות העולם הזה, תאוה גשמית, וכן מיראה שבקדושה, איז פאראן אזוי ווי ס'איז דא יראה אין קדושה אין מורא האבן פון אייבערשטן איז פאראן מורא האבן אין אין אין אין אין קליפה להיות יראה רעה וכעס וכהאי גוונא ס'איז דא גבורות וואס זיינען פארבונדן מיט עניני עולם הזה אה און וואס איז די עבודה וצריך לבררם ולהפכם און די עבודה איז אויף צו מברר זיין וואס מברר זיין הייסט נישט אויף צו מברר זיין און איבערמאכן די מידות ווי זיי זענען אין קליפה אויף צו זיי ארויסנעמען די רע וואס איז דא אין זיי און זיי איבערמאכן און און אויפהייבן און זיי נוצן אין קדושה. איז דער אלטער רבי אין דער מאמר מבאר דער גאנצער מושג פון די מנורה אלס באלייכטן די מידות שבלעומת זה די מידות שבקליפה, און צוויי זאכן, ארויסנעמען פון מברר זיין, ארויסנעמען פון זיי דער נישט גוט וואס איז דא אין זיי, און זיי אליין איבערמאכן און נוצן אויף קדושה. איז איינע פון די זאכן וואס דער אלטער רבי רעדט אין דער מאמר איז זייער שטארק וואס ס'גיט צו דער אהבה שבקליפה, וואס גיט עס צו אין קליפה, וואס איז די מעלה מ'איז מהפך אהבת עולם הזה, און מען איז דאס און מען נוצט די אהבת עולם הזה אליין פאר אהבת השם, וואס איז די מעלה אין דעם? איינער פון די ענינים וואס דער אלטער רבי איז מבאר אין דער מאמר אבער פריער, רעדט דער אלטער רבי ווי איז מען מברר ווי אזוי מאכט מען איבער א מידה, ווי אזוי איז מען מברר א מידה, דאס איז די ערשטע זאך וואס ער איז מבאר. והן יונקות מן הקדושה, כמו מאהבה שבקדושה להיות תאוה גשמית, וכן מיראה שבקדושה יראה רעה וכעס וכהאי גוונא, אבער צריך לבררם ולהפכם ולהיכלל בקדושה עליונה. וואס איז די מכוון? שתהיינה המידות כולן, ס'איז די מידות וואס זענען מידות רעות, די מידות זענען וואס זענען פארבונדען מיט קליפה וסטרא אחרא, איז די אלע מידות זאלן זיין אלע בבחינת ביטול לך ה' הגדולה והגבורה, איבערמאכן זיי אז זיי זאלן אלע זיין צוליב דעם אייבערשטן, זאלן זיין אלע בטל צום אייבערשטן, אז דער תאווה גשמית וואס א מענטש האט זאל מען איבערמאכן אויף אהבת ה'. און א יראה רעה וואס א מענטש האט מורא פון א גשמיות'דיגע זאך, א מענטש האט מורא פאר זיין אייגענעם, פארן אייגענעם, א מענטש האט מורא, פארדייגעט פאר עפעס, א יראה רעה, א מענטש איז פארדייגעט פון א, פון א גשמיות'דיגן זאך, איז דער, דער סארט יראה, דער סארט פחד זאל מען עס איבערמאכן און נוצן פאר, פאר קדושה. און על דרך זה כעס, זאל מען דאס איבערמאכן און עס אויסנוצן פאר קדושה. און די אלע מידות רעות, דאס הייסט ס'דא, תכונות אין די מידות רעות הגם זיי אליין ווערן נשתלשל פון די מידות ווי זיי געפינען זיך אין קדושה, אבער עס איז פאראן עפעס אין די מידות ווי זיי ווערן נשתלשל אין קליפה וואס קדושה מצד עצמה האט עס נישט, און די עבודה איז אויף איבערמאכן און נוצן די זאכן אז זיי זאלן זיין בטל צום אייבערשטן און נוצן דאס פארן אייבערשטן, נוצן דאס פאר אלוקות. און פריער דער אלטער רבי דא זאגט, און דאס איז די מנורה, דאס איז געווען די מנורה, דער אלטער רבי זאגט, דאס איז דאך דאס איז דאך דא קומט, דער אלטער רבי זאגט פריער, די מנורה איז געווען אויף צו באלייכטן

והחכמה בבחינת אור להאיר את המידות לא לזכרן, דאס איז די אור המנורה, דער ליכט וואס וועט מדליק געווען די מנורה, דאס איז די חכמה, ס'איז ווי אזוי האט מען איבערגעמאכט די מידות די נרות אז זיי זאלן אלע זיין בטל צום אייבערשטן, די מנורה אליין כביכול, די נרות זענען נרות דקליפה, ווי אזוי האט מען עס איבערגעמאכט אויף צו עס אויסנוצן אין קדושה, דאס איז געווען דורך דעם וואס מען האט אנגעצונדן די מנורה, מען האט ממשיך געווען ליכטיגקייט חכמה אין די אין די נרות, און דאס איז חכמה איז אור להאיר את המידות לא לזכרן. אה, לאמיר זיך פריער אפענדיגן פשוט די דא איז ער מבאר דעם דעם די צוויי פסוקים, ובלילה שהוא זמן החשך היה צריך להאיר כל ז' הנרות, וועט מען באלד זען, בשעת בלילה וואס איז דא חשך, יעמאלט דארף מען אנצינדן אלע ז', דהיינו להמשיך אור החכמה בכל מידה ומידה בפני עצמה, דאס הייסט יעדער מידה דארף מען האבן א ספעציעלן פאוקוס אויף יעדער מידה אליין אויף צו ממשיך זיין אין אים די ליכטיגקייט פון חכמה אויף אים אליין אנצינדן, מה שאין כן ביום היה די בהדלקת נר הוא"ו שהוא עיקר ההשפעה וממילא היה נמשך אור החכמה בכל המידות. ס'איז דא איין נקודה כללית וואס וועט זיין אויכעט נוגע צום המשך המאמר. די אלטער רבי זאגט דא אז ווי איז מען מברר ווי אזוי מאכט מען איבער די מידות דקליפה? דורך דעם וואס מען צינדט אן, מען איז זיי מדליק, דאס הייסט מען איז ממשיך אין זיי אור החכמה, חכמה איז אור. פשוט בפשטות בשעת מען זאגט אז דער אלטער רבי ברענגט א לשון אין זוהר בחכמה אתברירו, דורך חכמה איז מען מברר, וואס מיינט דאס בפשטות אז מען זאגט אז דורך חכמה איז מען מברר? דאס הייסט מברר זיין א זאך בכלל. וואס מיינט מען מברר זיין? ס'איז פאראן, דאס הייסט אז, לאמיר זאגן פשוט אין עבודת האדם, ס'איז פאראן א מענטש וואס ער האט מידות, ס'איז דא מידות דקדושה, די נפש האלוקית האט מידות, און ס'איז פאראן מידות דקליפה, מידות דנפש הבהמית, ס'איז דא נישט נישט קיין גוטע מידות, יעדער מענטש נישט נישט קיין גוטע מידות, און דער עבודה איז נישט זיך צו מסיח דעת זיין פון די נישט גוטע מידות, נאר זיי אליין אויסנוצן און צו. צו זיי נוצן אין קדושה. אין הכי נמי, חכמה זאגט פשוט בפשטות באופן שטחי בפשטות, וואס דארף מען האבן דערצו חכמה? חכמה דארף מען האבן אויף צו קענען פארשטיין און זען וואס זענען די נקודות הטוב וואס איז די נקודות הרע וואס איז דא אין די אין די פשוט בפשטות מען רעדט חכמה וואס דארף מען האבן חכמה אויף צו מברר זיין חכמה איז מען דארף קענען זען אין יעדער זאך דארף מען קענען זען וואס זענען די נישט גוטע זאכן פון דער זאך און וואס איז די גוטע זאכן פון דער זאך און וואס איז דער דרך צו צו צו דאס אויסנוצן ווי רעדט פשוט, חכמה אין דעם מושג הפשוט, ווען מען זאגט בחכמה אתברירו, דארף קענען פארשטיין ווי אזוי צו וועלכע זאכן פון דער זאך דארף מען מברר זיין, וועלכע זאכן דארף מען אוועקשטופן, וואס זיינען די פראבלעם פארוואס די זאך איז נישט גוט, וואס איז די פראבלעם זיינע, דארף פשוט האבן שכל, דאס איז בפשטות אז מען זאגט חכמה, שכל איז, שכל באלייכט א מענטשן צו פארשטיין וואס איז דער מצב, וואס ליגט, מבחין זיין וואס געפינט זיך אין דער זאך, וואס זיינען די תכונות וואס זיינען גורם אז ער שטייט אין א תנועה פון ישות און קליפה, און וואס וואס וואס איז די ריכטיגע דרכי פעולה צו מברר זיין די זאך, דאס איז בפשטות. אבער פון פון די אלטער רבי'ס המשך המאמר קומט אויס דא מער א א א טיפערע זאך וואס דארף זיין דווקא דורך חכמה דווקא. אז מען זאגט בכלל בחכמה אתברירו אז מיט שכל איז מען מברר דאס דארף נישט אנקומען דווקא צו חכמה דאס קען זיין אפילו מיט בינה כ'ווייס. בכדי א מענטש זאל קענען מברר זיין אויסנוצן א זאך דארף מען פארשט דארף מען האבן א פארשטאנד. און די און די תכונות אין דער זאך, און דארף מען פארשטיין דער מצב, וויסן ווי אזוי צו אויסנוצן די בינה אין קדושה. דער אלטער רבי וויל ארויסברענגען דווקא א ווארט פון חכמה, בחכמה אתברירו. צווישן אלע כלי השכל אליין חכמה דווקא. איז איינע פון די זאכן, דא בעצם צוויי נקודות וואס דער אלטער רבי רעדט אין דעם מאמר. איינע איינע פון די זאכן מער אין א פשוט'ן זין, וואס איז דער מושג פון חכמה אז מ'רעדט אין פשטות אין שכל, די חילוק פון חכמה מיט בינה. איז איז זאגט, חסידות ברענגט חכמה בינה איז על דרך ראייה און שמיעה. איז איינע פון די פשוטע אדער חכמה ווערט אנגערופען ברק המבריק מען זעט דער עס בליצט וואס איז די פשט ס'גיבט א בליץ אזאך אזוי בשעת א מענטש זעט א געוויסע תמונה א מענטש זעט עפעס בשעת א מענטש זעט א זאך איז זעט ער די גאנצע זאך אלס איין אלס איין נקודה אלס איין פיקשער אלס איין תמונה אלס איין נקודה כללית. דאס הייסט אין יעדע, און אז מ'זאגט אין יעדע רעיון שכלי איז פאראן דער נקודה כללית פון דער פון דער איידיע, דער כללית'דיגער מכוון פון דעם איידיע, און דערנאך איז פאראן די פרטים זיינע, ווי דער ענין שטעלט זיך אויס אין פארשידענע אופנים, אין פארשידענע קעיסעס, ווי דער ענין טראגט זיך אראפ אין פרטים, ווי דער זאך קומט אראפ לפועל, דאס איז די פרטים פון דעם ענין. חכמה זעהט דער נקודה כללית פון דער זאך. נעמט דער דער דער כללית'דיגע דער דער דער וואס איז מען זעט א צימער ראייה זעט מען דער צימער אלס איין איינהייט אלס איין צימער איין איין חדר אדער מען זעט א תמונה חכמה זעט דעם נקודה כללית דעם דעם כללית'דיגן מעסעדזש פון דעם פיקטשער ס'איז א שענער פיקטשער וואס איז דער וואס איז דער מעין דער דער דער נקודה כללית פון דער תמונה ס'איז א שענער תמונה. איז ס'א רייכער תמונה. איצט דער בינה וועט קומען פארנאנדערקלייבן וואס מאכט דער תמונה שיין, וואס גיט דער תמונה דער רייכקייט, ווי פון די אלע פרטים ווי האט זיך געשאפן די נקודה כללית. דער נקודה כללית שאפט זיך דאך דורך פארשידענע פרטים. דורך די פארשידענע פרטים קומט מען צו צו א געוויסער נקודה כללית. איז חכמה זעט דעם נקודה כללית פון דעם ענין, און בינה קלייבט פארנאנדער נעמט יעדן פרט בפני עצמו. דאס איז בכלל אזוי ווי אין ראי' נעמט מען דעם זאך אלס איין פיקטשער אלס איין זאך, איך זע א צימער, איך זע א שטוב, איך זע עפעס א, איך זע א רייכער תמונה, און אין בינה גיי איך און איך קלייב פארנאנדער וואס האט דא, ווי האט זיך דא געשאפן אזא שענער כללית'דיגער תמונה, ווי האט, ווי דורך די אלע פרטים, די אלע איינצלהייטן האט זיך דא געשאפן א נקודה כללית. איז חכמה זעט דער נקודה כללית פון דער זאך, און בינה קלייבט פארנאנדער די פרטים. איז על דרך זה אז מען זאגט בנוגע צום מענטשן, דער מענטש איז אויכעט געבויט פון זייער א סאך פרטים. ער האט גוטע מידות אין זיך, נישט קיין גוטע מידות אין זיך. אין די נישט גוטע מידות גופא איז פאראן פארשידענע פרטים, פארשידענע זייטן, גוטע זאכן, נישט קיין גוטע זאכן. דער גאנצער מענטש, פארשידענע חיי הנפש איז פאראן. א ריבוי פרטים וואס איז דא אין די חיי הנפש. איצטער איז חכמה זעהט וואס איז די נקודה כללית, די מכוון כללי וואס ס'מאנט זיך פון דעם אידן. ס'איז באמת יעדן אידן, איך זאג ס'איז נישט, יעדער אידן האט באמת עפעס א מכוון כללי, ס'איז נישט, א מענטש איז נישט עפעס פארשידענע זאכן וואס אריין געווארפן אין איין מענטש, פארשידענע זאכן, נאר ס'איז פאראן א מכוון כללי וואס ס'מאנט זיך, וואס דער אייבערשטער מאנט פון דער מענטש. א געוויסער תפקיד וואס דער מענטש האט, א געוויסער כללית'דיגער מכוון, כללית'דיגער ענין, און די אלע פרטים וואס דער מענטש גייט אדורך, די פארשידענע מידות וואס ער האט, מיט די פארשידענע נישט גוטע פרטים, די גוטע זאכן, דאס זענען אלע פרטים וואס דורך זיי וועט דער מענטש אדורכפירן דער מכוון כללי וואס מאנט זיך פון אים. ס'איז אזוי ווי בנוגע צו א תמונה, צו א פיקטשער, צו א פעינטינג, אז איז דא דער, אז מ'גיט א קוק אויף דעם זעט מען עפעס א, אז דורך די אלע קווים פרטים ווערט א געוויסער שיינקייט, און די שיינקייט ווי ס'ווערט באנומען מיט ראי' איז דאס נישט נישט מ'זעט די רויטע שיין די בלויע שיין יא דער גאנצער תמונה איז שיין דער גאנצער פיקשער אלס איין תמונה אלע פרטים זיינע ברענגען א געוויסער הערליכקייט נישט ווען ס'דא א פיקשער פון פון א פון א פון גראז מיט מיט מיט א הימל מיט איז נישט דער גראז אליין איז שיין דער גאנצער תמונה בכללות ברענגט שיינקייט אין ראי' אז מ'הייבט אן זעהן פרטים דאס איז שוין בינה אז מ'הייבט אן זעהן די פרטיות'דיגע זאכן ראי' זעהן דער גאנצער תמונה אלס איין נקודה וואס ברענגט א שיינקייט אין בינה גייט מען פאנאנדער קלייבן ווי האט זיך דא געשאפן די שיינקייט, די דער כללית'דיגער יופי וואס דא איז פאראן, דורך פארשידענע פרטים. אבער די אלע פארשידענע פרטים ווערן פאראיינציגט אין א געוויסער נקודה כללית וואס גיבט זיך ארויס דורך דעם גאנצן פיקשער. איז על דרך זה מ'זאגט בנוגע צו יעדן מענטשן איז פאראן דער נקודה כללית וואס וואס דער שיינקייט כביכול צו דאס וואס פירט זיך אדורך א געוויסער תפקיד אין עבודת השם דורך אלע פרטים וואס איז דא אין דער מענטש, דורך אלע פרטים וואס איז דא אין, דורך אלע מידות וואס ער האט, דורך אלע פרטי החיות וואס ער האט, דורך אל די אלע פרטים, די אלע, מיט די אלע עבודות, קומט עפעס ארויס א נקודה כללית וואס ער מאנט זיך פון אים. און די, און דער נקודה כללית, דאס איז נרגש אין חכמה. איז דער, דערפאר איז דער בירור דווקא על ידי החכמה. בינה נעמט יעדן ענין, איך ווייס נישט צו ס'איז בינה נעמט יעדן ענין, יעדער פרט, ער זעט דער חסד אלס א ענין בפני עצמו, ער זעט דער חסד פון דער מענטשן אלס א עפעס ער האט א מידת החסד, א שלעכטע מידה, א גוטע מידת החסד, א שלעכטע מידת החסד, און דערנאך האט ער א מידת הגבורה, און בינה נעמט יעדן פרט בפני עצמו, אבער זען ווי מען קען אויסנוצן יעדער זאך, אין קדושה דאס זעט חכמה, ווייל חכמה זעט די נקודה כללית וואס ס'מאנט זיך פון דער מענטש, און ווי יעדן פרט, ווי יעדן פרט איז א איז א פרט פון דער כללית'דיגער פיקטשער, דאס דאס זעט חכמה. בינה זעט שוין יעדן פרט אלס ענין בפני עצמה, נישט ווי יעדער פרט איז איין דורך נישט ווי דורך דעם צירוף קומט ארויס א געוויסער מכוון כללי, און בינה זעט זיך יעדן פרט אלס ענין בפני עצמה. איז אין בינה אמאל וועט זי נישט כאפן ווי מען קען מברר זיין א געוויסער זאך, ווייל אז מען זעט נישט דעם כללות'דיגן פיקטשער, מען זעט נישט ווי דורך אלץ קומט ארויס, אז מען זעט נישט דעם כללות'דיגן נקודה וואס קומט ארויס פון אלע פרטים, אז מען זעט נאר דעם פרט אליין, זעה איך א שלעכטע מידה, זעה איך א מידה וואס איך האב נישט וואס צו טון מיט דעם, וואס וועל איך טון מיט אזא מידה? אז מען זעט עס אין דעם כללות'דיגן מכוון וואס ס'מאנט זיך פון דעם מענטשן, און יעמאלט קען מען זען ווי דער בירור פון דעם מידה פרטית אין אזאנע סארט אופן, קען מען דאס אויסנוצן אין קדושה. ס'איז אמאל אמאל דער דער מען דארף וויסן בירור דארף מען וויסן ווי צו פארהאנדלען זיך מיט מיט דעם כעס, די אלטער רבי רעדט דא נישט בירור אויף צו מבטל זיין די מידת הכעס, שא וואס שטייט אין שלחן ערוך וואס שטייט אין פארשידענע ספרים פשוטע אויסהאקן פארשידענע מידות, אויף דעם דארף מען נישט אנקומען צו דער בחכמת בירור, א מענטש ווייסט אז כעס איז א שלעכטער מידה וועט ער גיין וועט ער גיין זוכן לוחם זיין קעגן מידת הכעס, וואס די אלטער רבי רעדט דא בחכמת בירור איז אויסנוצן די מידות רעות אויסנוצן זיי אין קדושה. ס'איז זיי מנתח זיין די חלקים וואס ליגט דא אין די מידות און אויסנוצן זיי אין קדושה. און דאס איז דווקא דורך נקודת החכמה וואס זעט וואס זעט דער נקודה כללית וואס וואס מאנט זיך פון די מענטשן, נישט ווי און ער קען זען ווי יעדן פרט איז א איז א חלק וואס קען מצרף זיין און ארויסברענגען דעם תמונה כללית. דאס דאס איר פארשטייט דעם דעם נקודה איז קלאר? אקעי גוט. אזוי ווי אלטע רבי זאגט אז חכמה איז אור, חכמה באלייכט, וואס הייסט וואס הייסט אז ס'ווערט ליכטיג א זאך? וואס הייסט אז ס'איז דא א צימער וואס איז נישט ליכטיג און א פלאץ ווערט ליכטיג? וואס הייסט ס'ווערט ליכטיג? מען זאגט ס'ווערט ליכטיג איז די פשט אז מ'איז בשעת ס'איז פינסטער ווייסט מען נישט יעדער זאך וואס וואס איז זיין פלאץ וואס איז זיין תפקיד, אז ס'ווערט ליכטיג זעט מען יעדער זאך וואו וואו.

בשעת עס ווערט ליכטיג זעט ער אז דא איז פאראן א טיש, דאס איז נישט קיין תקלה, ער קען אויסנוצן די טיש אויף לערנען, דא איז פאראן א בענקל, דא איז פאראן א טשעיר, דא איז פאראן א שעלף, זעט מען יעדער זאך וואס איז זיין פלאץ אין דעם צימער. בשעת ס'ווערט ליכטיג זעט מען יעדן חפץ וואס פאר א ראלע פירט ער, צו וואס פאר א ראלע איז ער נוגע, וואס איז דער תפקיד וואס ער דארף שפילען, און יעמאלטס שפירט זיך נישט זאכען אלס מניעות והסתרים אלס אלס אבסטעקלס, יעמאלטס זעט מען יעדער זאך וואס איז זיין פלאץ דא אין דעם צימער, וואס איז זיין נוצען, ווי אזוי מ'דארף אויסנוצען, און חכמה מאכט דער מענטש ליכטיג ער זאל זען יעדער פרט וואס ער האט אין זיין חיי הנפש ווי אזוי איז דאס מתאים צו דער נקודה וואס מאנט זיך פון אים, חכמה מאכט ליכטיג א מענטשען ער זאל נישט, אזוי בשעת א מענטש איז פינסטער ער ווייסט נישט וואס מאנט זיך פון אים באופן כללי, ער האט נישט א כללות'דיגע מטרה אין זיין לעבן, איז פינסטער. איז דער מידה א סתירה צו וואס ער וויל און א צווייטע מידה א סתירה בשעת א מענטש לעבט מיט זיין נקודת החכמה ער לעבט מיט פרטים און לעבט מיט בינה איך וועק זיך אויף היינט אינדערפרי היינט האב איך א מטרה וואס איך וויל האבן פון זיך היינט און ס'וועט קומען מיין מידת עצלות איז עפעס א סתירה צו מיר שטויסט זיך איז דאס קעגן מיר עס איז אזויווי א פינסטערע צימער וואס דער זאך איז קעגן מיר יענער זאך איז קעגן מיר. איז א מענטש קען נישט לעבן בשלום, דער זאך איז איז נישט גוט און יענץ איז נישט גוט און דאס איז נישט גוט, און נקודת החכמה באלייכט דעם מענטשן, מען זעט יעדער זאך אפילו די מידות רעות זעט מען, מען זעט יעדער זאך וואס איז זיין פלאץ אין מיין לעבן, וואס איז דער פלאץ פון דער זאך, וואס איז די מידת הכעס ביי מיר, וואס איז די מידת היראה ביי מיר, פארוואס איז דאס, פארוואס האט מיר דער אייבערשטן באשאפן מיט די תכונות, וואס דארף איך טון מיט דעם, ס'ווערט ליכטיג און זאכן זענען נישט. מניעות ועיכובים צום לעבן נאר יעדער זאך פירט צו צו דער נקודה כללית וואס וואס ס'מאנט זיך מיט דער נקודת החכמה אבער דער נקודת החכמה דאס איז דאס איז דער אלטער רבי זאגט זאגט אין תניא זייער שטארק אז דער נקודת החכמה דאס איז דער נקודת הביטול וואס איז דא אין דער מענטשן דאס הייסט ס'איז דא דער יסוד הנפש דאס איז א ענין אין נפש האלוקית וואס ס'לייכט ביי אים, ס'דא אן ארט ביי זיך אין נפש אלקית וואס ס'לייכט ביי אים דאס וואס דער אייבערשטער וויל פון אים, דער נקודה כללית וואס דער אייבערשטער וויל פון דער מענטש, און דער נקודה כללית לייכט עס אין ספירת החכמה, און דורך בשעת א מענטש איז, ווי מ'זאגט, בשעת א מענטש לאזט דער נקודת החכמה שבו הערן זיך אין אים, קען ער, ווערט ליכטיג אין זיין לעבן, ווייסט ער וואו יעדער זאך, וואו יעדער מידה וואס ער האט, צו וואס, צו וואס, צו וואס דארף ער זיך פירן, צו וואס, צו וואס איז דאס נוצליך, פארוואס האט ער די אלע זאכן? פארוואס האט ער די נסיון מיט יענע נסיון? ווערט עס ליכטיג ביי אים? דאס איז דער ספירת החכמה, ספירת האור, און מ'דארף, ס'איז דא א ספעציעלע עבודה, איז דער אלטער רבי זאגט אזוי, בשעת ס'איז פינסטער, וואס הייסט ס'איז פינסטער? ס'איז, מ'רעדט אלץ אז ס'איז פאראן די נקודת החכמה, א מענטש ווייס, א מענטש פילט ביי זיך וואס איז דער נקודה וואס מאנט זיך פון אים, וואס איז דער נקודה וואס דער אייבערשטער וויל פון אים, וואס איז דער, וואס איז זיין, וואס איז זיין לשמש את קוני? וואס וואס מאנט זיך פון אים דורכפירן זיין לעבן, זיין זיין דינען דעם אייבערשטן? וואס מאנט זיך פון אים? א מענטש פילט דאס אין נקודת החכמה. און ווייס ער פארוואס למשל האט ער דאס וואס ער האט תאוות, ער איז א גרויסער בעל תאווה, ווייס ער פאר ווייל ווייל די זיין זיין תפקיד איז אויף צו אויף צו צו אמפערן זיך אדער אדער מברר זיין די מידת התאווה זיינע. וואס וואס איז אנדערש וואס איז אנדערש זיין איז דער בשעת א מענטש האט דער ספירת החכמה איז דא א ספעציעלע עבודה אויף צו באלייכטן יעדן ענין פרטי, נעמען דעם ספירת החכמה, דעם נקודה כללית, און דאס און דער נקודה כללית זאל באלייכטן דעם פרט, זאל באלייכטן אין דעם תחום אין מיין לעבן וואס ס'מאנט זיך דא אין דעם ארט, און דערנאך באלייכטן יעדן פרט בפני עצמו. חשך מיינט אז נישט אז דער נקודת החכמה איז בהעלם, חשך מיינט אז א מענטש איז א גרויסער בעל תאווה, דער מידות זרות זענען זייער שטארק ביי אים. איז יעמאלט דארף ער האבן א ספעציעלע השקעה נעמען דעם נקודת החכמה, נעמען דעם, דעם, נעמען דעם ליכטיגקייט, דעם נקודת, דער רבי זאגט, טייטש שפעטער ס'איז די ליכטיגקייט פון תורה, דער נקודת החכמה, דער, דער תורה אור וואס באלייכט א אידן וואס עס מאנט זיך פון אים, וואס ברענגט ארויס ביי אים זיין נקודת החכמה, דארף ער נעמען תורה און באלייכטן יעדן תחום בפני עצמו אין זיין לעבן, א ספעציעלע, א ספעציעלע שימת לב אויף דער, אויף איבערקומען זיינע, זיינע תאוות, א ספעציעלע שימת לב אויף איבערקומען זיין, זיין כעס, בשעת די מידות זרות זיינען בתוקף דארף האבן א ספעציעלע שימת לב צו באלייכטן יעדן ווינקל בנפשו בפני עצמו, באלייכטן יעדן נר בפני עצמו, בשעת אבער ס'איז ליכטיג, די תאוות זענען נישט אזוי שטארק, די תאוות זרות זענען נישט אזוי זאגט נישט אזוי פאוערפול אויף אים, יעמאלט איז נישט דארף ער נישט באלייכטן יעדן מידה בפני עצמה, ס'גענוג אז ער איז אז ער האט אז בכללות איז ער פאוקעסד אין זיין אין עבודת השם, און ממילא וועט זיך שוין די פרטים אליין זיך אויסארבעטן. בשעת אבער די תאוות, די מידות, זיינען ביי אים, שטארקען זיך איבער אויף אים, יעמאלט דארף ער באלייכטן יעדן פרט בפני עצמו. דאס איז די, דאס איז די אלטער רבי ווארט די צוויי פסוקים. מיר זאגן נאר דעם המשך. איז די אלטער רבי, און דאס איז בכלל בנוגע צו אלע העלמות והסתרים, נישט חנוכה און פורים, אלע העלמות והסתרים זיינען געווען אין די מידות, אין די תאוות. א מענטש האט, נישט אין דעם נקודת החכמה וואס איז דא ביי א מענטש אין די נפש. דער נקודת החכמה וואס א איד האט געוואוסט אלעמאל וואס איז זיין תכלית אין לעבן. פאר וואס דער אייבערשטער האט אים באשאפן, וואס ס'מאנט זיך פון דאס האט דער איד געוואוסט, נאר וואס דען ער ווערט פארשלעפט מיט זיינע תאוות, דער תאוות פארשלעפט אים, צו זיינע דאגות אין עולם הזה פארשלעפן אים, דאגות אין עולם הזה פארשלעפט א מענטשן נישט וואס ער פארגעסט צוליב וואס ער איז באשאפן, ער פארגעסט נישט צוליב וואס ער איז באשאפן, אבער ער וואס ער ווערט ווי געזאגט ער ווערט קעריד עוועי מיט פארשידענע זאכן, ער ווייסט די נקודה פאר וואס ער עקזיסטירט אויף דער וועלט, אבער ס'פעלט דער שימת לב אויף צו נעמען דעם נקודה צוליב וואס ער איז באשאפן און דאס און דאס ווי געזאגט צו דאס צו דאס ברענגען און במילא זאל דאס איבערארבעטן אז זאלסט נישט נאכגיין נאך דיינע תאוות. נעם דעם נקודה דו ווייסט צוליב וואס דו ביסט באשאפן, נעם דעם נקודה און באלייכט דעם תחום אין דיין לעבן. ס'איז דער פראבלעם איז געווען אין פרטים, נישט אין דעם נקודת החכמה, נישט אין דעם נקודה וואס א איד האט געוואוסט צוליב וואס ער געפינט זיך אויף דער וועלט, נאר אויף צו נישט אויף צו נישט לאזן זיך נתפתה ווערן פון די פיתויי היצר, אויף דעם האט מען געדארפט באלייכטן, האט מען געדארפט נעמען די שמן, האט געדארפט נעמען די ליכטיגקייט און באלייכטן יעדן נר. חנוכה איז געווען דער אויפטו אז די יוונים האבן לוחם געווען קעגן דעם נקודה אליין, אז אידן האבן אנגעהויבן פארגעסן צוליב וואס זענען זיי באשאפן בכלל, מען האט אנגעהויבן אוועקגיין פון דעם נקודה כללית, דאס איז געווען דער נקודה פון חנוכה, דאס וועט דער אלטער רבי רעדן שפעטער, מיר זאגן נאר דעם יסוד. בינה איז שוין די פרטים, ס'איז בינה, חכמה איז דער נקודה כללית וואס דארטן לייכט אויף וואס איז דער, מיר האבן נישט קיין, כ'ווייס נישט צו א מענטש, מיר געפינען זיך אין א מצב וואס מיר האבן אזא, און בזמן הבית האט געלויכטן ביי א אידן בנפשו דער נקודת החכמה, האט יעדער איד מרגיש געווען וואס איז זיין תפקיד אין עולם הזה, און א איד האט מרגיש געווען ווי. אלע פרטי החיים זיינע פירן דורך צו דעם נקודה כללית. מיר זענען נישט אין דער מדריגה אז מיר זענען דאס מרגיש אין אונזער חכמה. דורך לימוד התורה, ווי געזאגט שפעטער, דורך לערנען תורה קען א איד מרגיש זיין וואס מאנט זיך פון אים דורך לערנען תורה. אבער דאן, יא, בזמן הבית האט דער נקודה אליין געלויכטן, דער נקודת החכמה שבנפש האט געלויכטן, א איד האט געוואוסט וואס איז דער מטרה וואס מאנט זיך פון זיין גאנצן לעבן, ס'איז נישט געווען קיין מלחמה אין זיין לעבן, ס'איז געווען ביי אים ליכטיג. נו אוודאי, ס'איז געווען יעמאלט אויכעט פיתוי היצר און ס'איז געווען תאוות רעות, ס'איז געווען פארשידענע נסיונות, האט מען געדארפט נעמען דער נקודת החכמה און באלייכטן פארשידענע פרטים אין א מענטשנ'ס לעבן, אבער דער נקודה איז געווען גאנץ. בזמן חנוכה איז געווען דער מלחמה קעגן דער נקודה אליין, ווי דער אלטער רבי זאגט לשון דער רמב"ם בטלו דתם, נישט ס'איז געווען עפעס קעגן פארשידענע פרטים, תאוות האט זיי אוועקגענומען, מצרים איז געווען ערוות הארץ, ס'איז געווען פארשידענע גלויות זענען געווען קעגן, וואס זענען געווען קעגן מידות פרטים, און חנוכה איז געווען קעגן דעם נקודה צוליב וואס איז מען באשאפן, דאס איז געווען דער מלחמה חנוכה, קעגן דעם שמן אליין, דעם שמן איז דער חכמה אליין, די ליכטיגקייט אליין, נישט אז די ליכטיגקייט זאל באלייכטן יעדן פרט פון זיין לעבן, נאר אז וועגן די ליכטיגקייט גופא איז געווען דער מלחמה. דאס גייט דער אלטער רבי רעדן שפעטער. דער אמת איז, אה, איז, איז פריער רעדט ער, מ'קען איבערהיפן דא אפאר שורות, אויף, איז, דא רעדט ער וואס איז די מנורה אליין. דערנאך וועט קוקן נאך אפאר שורות ווייטער, איז דאס, אםם, והנה כתיב, ס'איז דער שורה הייבט זיך אן שבנפש הבהמית. האט עס. והנה כתיב, איז דאס דאס אלץ בנוגע צו די מנורה. די מנורה איז געווען אויף צו באלייכטן ווי צו אויסנוצן אלע מידות טבעיים, אלע נישט גוטע מידות וואס איז פאראן ביי א מענטש און וויאזוי דאס אויסנוצן אין קדושה. איצט והנה כתיב, ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה, אז נאך נרות, נאך די הדלקת המנורה איז געווען די קטורת. וכן בבוקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה, איז גלייך בהעלות והדר יקטירנה, פריער איז געווען די עבודה פון הדלקת המנורה און דערנאך איז געווען קטורת. וכן בבוקר. כמו שכתוב בסדר המערכה, הטבת שתי נרות קודמת לקטורת. און וואס איז דער קטורת קומט אויס איז געווען בהמשך צו די מנורה. און דער אלטער רבי איז מסביר זייער אינטערעסאנטע זאך. ולהבין ענין הקטורת שהיה אחר הדלקת והטבת שתי נרות הוא ענין הנרות כמבואר למעלה. וואס איז די שהוא ענין העלאת המידות שירדו ונשתלשלו בגשמיות הנפש הבהמית עד שתהיינה עולות ונכללות בקדושה, באלייכטן די מידות טבעיות ווי צו זיי אויפהייבן אין קדושה. אך הקטורת הוא ענין העלאת האותיות של מחשבה דיבור ומעשה לבושי המידות שהם בחינת דומם. יא דער אלטער רבי, כ'ווייס נישט צו איך וועל זאגן נישט אזוי אין די לשון ווי דער אלטער רבי זאגט עס, אבער די נקודה וואס קומט אויס פון אלטער רבין, חכמה איז דארטן וואו ס'איז נרגש אין א מענטשן, דער נקודה כללית וואס מאנט זיך פון זיין אייגענעם לעבן, פון זיין פון זיין חיי הנפש. חכמה איז דאך א כח אין נפש. דאס איז דער כח כללי וואס דארטן איז נרגש דער נקודה כללית פון דער פון מיין לעבן, דער נקודה כללית וואס מאנט זיך פון מיין לעבן. ס'איז דארטן נרגש דעם, דעם, דעם, וואס איז די מכוון פון מיין, מיין לעבן, מיינע מידות, מיינע כוחות, מיין שכל, מיין מידות, דערנאך איז דא וואס, ווי, וואס דער אייבערשטער וויל פון א מענטשן אויף צו מברר זיין זאכן וואס געפינען זיך מבחוץ פון דעם מענטשן, וואס דאס, וואס דאס איז, דער אלטער רבי רעדט דא די מושג פון אותיות, נישט לבוש, די אותיות, די לבושי הנפש איז נישט דער חיי הנפש אליין פאר זיך, וואס א מענטש, דער זיין אייגענער לעבן, נאר דער מענטש, דער מענטש'נס השפעה אויפ'ן גאס, אויפ'ן וועלט וואס איז מחוץ הימנו, דאס איז דורך אותיות, איז אויף צו וויסן ווי אזוי צו מברר זיין דער חלקו בעולם, זאגן אין אנדערע ווערטער, ווי אזוי צו מברר זיין דער חלק וואס איז מבחוץ לחיי נפשו ממש, אויף דעם איז נישט גענוג דער נקודת החכמה. חכמה איז דארטן וואו א מענטש פילט ביי זיך זיין נקודה כללית פון זיין לעבן, פון זיין נפש, אבער וויסן ווי אזוי צו באלייכטן דער וועלט ארום אים, דער דרויסנדיגער וועלט, ווי אזוי צו מברר זיין די זאכן וואס געפינען זיך אין וועלט, אויף דעם איז נישט גענוג כח החכמה. כח החכמה איז דאך דער נקודה, דער ראשית הכוחות פון דעם נפש, דער ראש פון דער נפש איז חכמה. אבער דאס איז גענוג אויף האבן דעם קאפ פאר'ן מענטשן אליין, אויף וויסן, אויף צו האבן דעם גיידענס פאר דיין אייגענעם לעבן, אויף צו האבן דער דער דער זאגט דער דער ריכטונג דער דער דער קלארקייט פארן אייגענעם לעבן אין חכמה איז נרגש אויף ווי אזוי אלע מיינע פרטים ברענגען צו צו איין תמונה כללית ווי אזוי אלע מיינע פרטים אלע מיינע גאנצע לעבן אין מיך ברענגט ארויס איין נקודה אבער ווי אזוי צו איבערמאכן די וועלט וואס איז מחוץ ממני ווי אזוי צו צו מברר זיין דער וועלט דאס דאס נישט דאס איז נישט גענוג אין חכמה און דערויף דעם איז געווען דער קטורת קטורת איז געווען אויף צו באלייכטן א אידן ווי אזוי ער זאל זיך באהאנדלען מיט די וועלט שמחוץ ממנו.

דעם כללות'דיגן מכוון פון דעם נפש אליין. אבער ווי אזוי צו באהאנדלען מיט דער וועלט, איבערמאכן דער וועלט, דאס איז נישט דער תחום פון חכמה. חכמה איז דער ראש און, דער קאפ פון דער מענטש. איצטער ווי אזוי צו באלייכטן ווי אזוי צו האנדלען מיט די וועלט שמבחוץ הימנו, דאס איז א באזונדערע א באזונדער סדר עבודה. דאס איז אן אנדערע. וואס הייסט? אבער ווי אזוי ער זאל באווירקן אויף דער וועלט שמחוץ הימנו, נישט ווי אזוי ער קען זיך אליין אויסנוצן אין קדושה.

אך הקטורת הוא ענין העלאת אותיות מחשבה דיבור ומעשה לבושי המדות שהם בחינת דומם דער אלטער רבי רעדט א גאנצע אריכות בנוגע צו אותיות דער אלטער רבי זאגט לאמיר זען די פאר שורות ואותיות דקדושה נקראות חומת בת ציון חומה של אבנים שתי אבנים בונות שני בתים כולי כנודע משגז און גמר חב וזהו גדול הוי' ומהולל מאד בעיר אלקינו אימתי נקרא גדול כשהוא בעיר אלקינו ווי זאגט ער עס, והענין הזה שמחשבה דיבור מעשה שנפלו בגשמיות, תחת ממשלת הקליפות וסטרא אחרא, אין להם עליה על ידי המשכת אור החכמה, כי אין אור החכמה אלא במידות עצמן אהבה ויראה שהם בחינת רוחניות, אבל גשמיות הזה אין להם עליה כי אם על ידי הקטורת. דאס איז זאגט ער קלאר אז די חכמה שבנפש איז גענוג אויף עניינים נפשיים, אויף די ענייני הנפש זיינע, אבער אויף די עניינים נישט פון די זיין נפש, נאר ווען זיין נפש האט געהאט א ווירקונג אויף די וועלט וואס איז מבחוץ פון זיין נפש האט ער נישט גענוג חכמה, נאר וואדען כי אם על ידי הקטורת, שסממני הקטורת היו מדברים שאין בהם טעם כלל, ואינם ממין מאכל כלל, הרי הם בחינת דומם, בקט א. און וואס איז די קטורת געמאכט געווארן? די קטורת איז געמאכט געווארן, די קטורת איז געמאכט געווארן פון, פון זאכן וואס זיינען דומם, נישט פון עניינים נפשיים, נישט ווי חכמה, נישט, עניינים, עניינים פון דומם, ובהקטורת נעשה בחינת ריח העולה למעלה שמשיב את הנפש. שטייט אין דער רבי דארט בקיצור אבער שטייט אין חסידות אז ריח ברענגט ארויס דעם טיפעניש פון נפש אסאך טיפער פון חכמה איז דווקא די עצמיות הנפש וואס איז העכער פון חכמה ער גיט די ליכטיגקייט ווי צו באלייכטן דעם מענטשן אויכעט ווי אזוי דער ווירקונג זיינע אויף דער וועלט פון מבחוץ זאל זיין מיט א ליכטיגקייט א מענטש זאל וויסן ווי אזוי ער דארף פארהאנדלען מיט די וועלט שבמחוץ ממנו אויף דעם איז א ספעציעלער כח פון קטורת דער אלטער רבי רעדט איצטער אלץ ווי עס איז געווען בזמן הבית, שפעטער רעדט דער אלטער רבי אין עבודה. ובקטורת נעשה בחינת ריח העולה למעלה שמשיב את הנפש, עס שטייט אז ריח איז א כח, איז א כח מקיף דאס ברענגט ארויס די מקיפים פון נפש. דאס הייסט דער כח אין נפש וואס איז נישט מוגבל אויף דעם, נישט מוגבל אין זיין אייגענעם חיי הנפש, אויף זיין אייגענעם פערזענליכקייט, נאר ווי דער מענטש האט אין זיך א ברייטקייט אויף צו זען, אויף צו ליכטיג ווערן, אויכעט דער וועלט וואס איז, וואס איז.

במילא קען ער זען זאכן ברייטער פון זיין אייגענעם ציור זען ווי דער וועלט אליין דארף מען איבערמאכן. דאס איז דורך די קטורת. שמשיב את הנפש אשה ריח ניחוח להשם שעל ידי הריח נעשה ניחוח, דהיינו ירידה והשתלשלות המשכת בחינת הווי' י' י' חכמה. דאס הייסט דא איז ער מעורר דעם אייבערשטן, דער אלטער רבי רעדט אויף למעלה, איז ער מעורר אור אין סוף ווי ער איז העכער פון חכמה. על דרך זה ביי מענטשן דורך קטורת איז מעורר ביי זיך דעם כח הרצון והתענוג שבנפש וואס זענען נאך העכער פון חכמה.

ווי אזוי, היינט דארף א איד דאס אליין דורך טון דעם ענין. א. ווי דער אלטער רבי הייבט איז איז דער סדר העבודה היינט דער אלטער רבי פריער מקדים דער סדר העבודה פון קרבן תמיד פאר דעם וואס דער אלטער רבי קומט צו מבאר זיין ווי די עבודה פון מעורר זיין ביי זיך דעם כח החכמה היינט איז פריער איז ער מבאר ווי אזוי ווערט א גאנצע סדר פאר דעם פריער איז דא דער דם התמיד און דערנאך קומט דער אלטער רבי צו צו מדליק זיין די מנורה. זאגט והנה בסדר המערכה, דער אלטער רבי זאגט אזוי, להבין ענין זה בתחילה, ווי איז דאס היינט אין עבודה דעם ענין, והנה בסדר המערכה היה דם התמיד קודם להטבת שתי נרות, פריער איז געווען מען האט גע'שחט'ן דעם קרבן תמיד, שחט'ן דעם קרבן תמיד, דורך דעם האט מען געהאט די דם התמיד, דערנאך, מען האט געהאט גע'שחט'ן דעם תמיד, דערנאך איז געווען הטבת שתי נרות, מדליק זיין די צוויי נרות,

דעם כּללותדיקן, ער זאָל האָבן דעם געוווּסט, ער זאָל האָבן דעם, דעם ידיעה, וואָס ס'מאָנט זיך פֿון אים, דעם חכמה בנפֿשו, דאַרף ער פֿריִער מקדים זײַן דם התּמיד. און וואָס איז דם התּמיד? דאָס, דאָס דאַרף ער אָבער מבֿאַר זײַן. דאָס איז, דאָס איז נאָך פֿאַר דעם, וואָס אַ מענטש ווייס, וואָס ס'מאָנט זיך פֿון אים, פֿאַר דעם, וואָס אַ מענטש קען אָנהייבן זײַן לעבן, זאָל ליכטיק זײַן בײַ אים, פֿאַר וואָס האָט ער די אַלע חלקים בנפֿשו, דאַרף ער פֿריִער האָבן דעם דם התּמיד. איז זאָגט ער אַזוי.

איז דא צוויי מאל וואס ס'איז מודגש די עבודה פון מסירות נפש, אין אחד און אין בכל נפשך. ולהבין מהו ענין ב' פעמים מסירות נפש הללו, איז דא א תירוץ פשוט זאגט ער אזוי, און פריער רעדט ער וואס אין וואס פאר א מדריגה גייט דאס אין מענטשן, הנה מסירות נפש באחד גייט עס אויף נפש האלוקית, שהיא בבחינת ביטול ממש, איז כמו שכתוב חי ה' אשר עמדתי לפניו, בחינת עמידה היא ביטול באור אין סוף ברוך הוא ממש, דאס איז די ערשטע מדריגה, דאס איז נבצר למסור נפשו באחד, דאס הייסט אז ס'איז דא אחד, ס'איז דא איין זאך, ס'איז דא דער אייבערשטער אליין. בחינת ובכל נפשך, דארטן זאגט מען נישט אז ער איז בטל אז ס'איז נישטא אים, ס'איז דא נאר דער אחד פון דעם אייבערשטן, דא זאגט מען אז ס'איז דא א נפש וואס מען דארף איבערגעבן צום אייבערשטן, דאס איז א נידעריקערע מדריגה, וואס איז בכל נפשך, היינו שגם בחינת נפש הבהמית יהיה בבחינת אתכפיא ואתהפכא כו', שמסירת נפש זו אינה באחד אלא בבחינת ברוך שם כבוד מלכותו, דאס איז א נידעריקערע מדריגה וואס דער אלטער רבי גייט איצטער מבאר זיין, איז די צוויי מסירות נפש'ן וואס איז דא אין עבודה פון תפילה און קריאת שמע, איז די מסירות נפש פון נפש האלוקית,

איז דער ערשטער נקודה קען מען אנהייבן והענין כי הנה נודע שבחינת ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין הכל נקרא בחינת שמו בלבד. אויף דעם רעדט ער א גאנצע אריכות אז אז סיי ס'איז ס'איז דא צוויי אופנים אין התגלות אלוקות אין וועלט ממלא כל עלמין און סובב כל עלמין און די צוויי בחינות ממלא כל עלמין איז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד און די צוויי בחינות סיי ווען סיי דאס איז ממלא כל עלמין איז וואס אין יעדער זאך אין דער וועלט גיט זיך ארויס און דורך יעדער נברא גיט זיך ארויס כבודו של הקדוש ברוך הוא און יעדער נברא לפי זיין אופן ברענגט ארויס דעם אייבערשטנ'ס ברענגט ארויס דעם אייבערשטנ'ס גדלות. סובב כל עלמין איז דער געפיל ווי דער גאנצער וועלט איז גארנישט נישט נחשב לגבי דעם אייבערשטן, ווי דער אייבערשטער איז העכער פאר אלץ, דאס איז דער הרגש מצד סובב כל עלמין. דער אלטער רבי רעדט אז סיי דער געפיל ווי יעדער זאך ברענגט ארויס כבודו של הקדוש ברוך הוא אין א חיוביות'דיגע אופן, יעדן נברא גיבט ארויס דעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט, אז מען זעט דער וועלט, מה גדלו מעשיך השם, זעט מען ווי, זעט מען דעם כבוד פון אלוקות, זעט מען די גרויסקייט פון אייבערשטן. איז דורך דער וועלט גיט זיך ארויס דעם אייבערשטנ'ס גרויסקייט, דאס איז ממלא כל עלמין, אדורך אונזער וועלט, נישט מיט שולל זיין דער וועלט, אין אונזער וועלט, אז מען זעט די פראכט פון וועלט, מיט דעם גיט זיך ארויס דעם אייבערשטנ'ס גדלות, מה גדלו מעשיך השם, דאס איז איין הרגש, דערנאך איז דא א צווייטע געפיל אז דאס אלץ וואס מען זעט מיט דער ממלא כל עלמין, דאס איז אלץ כלא חשיב לגבי דעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער אליין איז לית מחשבה תפיסא ביה. אז דער וועלט גיט אינגאנצן נישט ארויס דעם גרויסקייט פון אייבערשטן, דאס איז סובב כל עלמין. דער אלטער רבי זאגט דער געפיל אליין וואס דער אייבערשטער איז העכער פון וועלט וואס מען פילט דעם אז ער איז מנושא ונעלה פון גאנצע עולמות, דאס איז אויכעט נישט דאס אליין, דאס איז אויכעט א הארה בלבד. און ממלא כל עלמין און סובב כל עלמין זענען צוויי אופנים ווי אין וועלט קען מען פילן גדלות השם, אבער צום אייבערשטן אליין האט עס נישט, דאס איז באין ערוך אליו. און אלטער רבי רעדט דאס איז די חילוק פון נפש אלוקית מיט נפש הבהמית. נפש אלוקית וואס וואס איז דער ביטול וואס נפש אלוקית האט, די נפש אלוקית שפירט ווי סיי סובב און סיי ממלא איז באין ערוך צום אייבערשטן אליין. דאס לייכט די נפש אלוקית. נפש אלוקית איז דבוק ממילא זוכט ער נתדבק ווערן צו דער אייבערשטער וואס איז העכער סיי פון סובב כל עלמין סיי ממלא כל עלמין זוכט ער אינגאנצן אוועקגיין פון גדר נברא.

צו דערהערן דעם ענין ווי די וועלט איז באין ערוך צום אייבערשטן און דער אייבערשטער אליין איז איז נעלה ונשגב מכל אפילו העכער פון דעם לית מחשבה תפיסא ביה דאס איז נאר דארף האבן א נשמה פאר דעם און דאס נאר א נשמה קען דערגרייכן אזא דערהער וואס אבער קען א מענטש אן א נשמה דערהערן פשוט א מענטש לעבעדיג אין דער וועלט אן קיין געטליכע השגות א מענטש לעבעדיג אין דער וועלט און האט א נארמאלע מענטשן ער אבער

דער רבי רעדט רעדט א אריכות, אפשר אין אין דעם שורה הייבט זיך אן טיפה, טיפה מים אוקיינוס, והנה הנשמה, איר האט עס, והנה הנשמה נפש אלוקית, והנה הנשמה נפש אלוקית מחמת שהיא בחינת פנימיות העולמות, דאס הייסט וויבאלד די נשמה בעצם איז נישט קיין שייכות מיט די מציאות פון וועלט, די נשמה בעצם איז נאך טיפער פון דער מציאות העולם, עס איז זי בטלה ונכללת ביחוד עליון ברוך הוא, לגבי אור אין סוף ברוך הוא ממש, איז זי בטל צו דעם אייבערשטן אליין, צו דעם אור אין סוף אליין, מחמת ש ש פארוואס, נישט ווייל א נברא אליין קען נישט צוקומען צו דעם ביטול, א נברא אליין וויפיל ער וועט זיך נישט דערהויבן איז דאס אלץ וועט ער נישט צוקומען צו א מדריגה וואס וועט זאגן אז ער עקזיסטירט נישט אינגאנצן, נאר מחמת ווי קומט דער נשמה צו אזא מין סארט טיפער ביטול אז עס איז נאר דא דעם עס איז דא נאר דער אייבערשטער אליין? און מחמת ששורה ומאיר עליה אור אין סוף ברוך הוא, וויבאלד ס'לייכט אין אים אור אין סוף דערפאר האט ער א שייכות מיט אזא ביטול, ומשכלת ומתבוננת ברוממותו יתברך, איך שאין להעריך לו ואני הוי' לא שניתי, דאס הייסט דער אלטער רבי אין להעריך לו אפילו סובב כל עלמין, אז סובב כל עלמין אויכעט אין להעריך לו, אבל בהשתלשלות ווי און דאס איז אלץ אין די נשמה, אבל בהשתלשלות וירידת המדרגות עד סוף המדרגה תחתונה זו נפש הבהמית המלובשת בגוף הגשמי ממש, א מענטש וואס האט נישט קיין שייכות מיט דעם טיפער מדרגה פון נפש אלוקית, א מענטש וואס געפינט זיך פשוט אין גוף, א גשמיות'דיגער לעבן, נפש הבהמית איז ער, ער לעבט אין וועלט, הנה הגשמי הוא מסך מבדיל ומפריד היחוד עליון, מחמת שנראה לעיני בשר ליש ודבר נפרד, לייכטן ביי אים אלוקות קען ער זיין. ס'איז גשמי וועט אלעמאל בלייבען, ער איז א מציאות, וואס איז ער? ער איז א מציאות, ער איז א מציאות וואס האט אין זיך אן אייגענעם 'איך', מיט א אייגענעם, מיט א אייגענעם פונקציע פון לעבן. און אבער מכל מקום על ידי ירידת הנשמה ונפש אלוקית דורך דעם וואס די נשמה נידערט זיך אראפ שלא ירדה בשביל עצמה שהרי גם קודם ירידתה היתה בבחינת אשר עמדתי כו' איז דער נשמה נישט אראפ צוליב זיך נאר ירידה צורך עליית נפש הבהמית איז זי אראפגעקומען אויף צו איבערמאכן אויף צו אויפהייבן דער נפש הבהמית להאיר לה הארה מיחוד עליון ברוך הוא. דער אלטער רבי זאגט עס בקיצור, דער אלטער רבי זאגט אזוי, דער נפש אלוקית עבודה איז אויף צו. אויף צו אויף צו ווי זאגט לאט ווי זאגט סלאולי ווי זאגט מען ווי צו פאמעליכערהייט אויף צו אויפהעבען אז דער נפש הבהמית זאל אויכעט צוקומען צו איר יחוד וואס זי האט איר פריער דאס איז דאס גייט דאס גייט פריער זי מעלה דער נפש הבהמית זי זאל בכלל דערהערן אז ס'דא אן אייבישטער און אז דער אייבישטער איז גרעסער פאר איר. ביז אז דער אייבערשטער דער אלטער רבי רעדט דא בקיצור, וואס איז דער ירידה להאיר לה הארה מיחוד עליון ברוך הוא שתוכל גם היא לעלות ליכלל באור אין סוף ברוך הוא, איז דער תכלית המכוון פון נפש אלוקית איז אז די נפש הבהמית זאל אויך נתעלה ווערן אין אור אין סוף אליין. אבער ווי הייבט זיך דאס אן? עס הייבט זיך אן מיט א הארה, ס'לייכט מער א הארה קטנה פון דער יחוד וואס די נשמה אליין שפירט, והארה והמשכה זו היא מבחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

די נשמה אליין דארף נישט דורך גיין דעם גאנצן סדר השתלשלות, די נשמה אליין האט א דערהער דירעקט אין אור אין סוף אליין. די נפש הבהמית, זי איז דאך א מציאות אין וועלט, מציאות אין וועלט איז באשאפן געווארן פון דעם אייבערשטן, און ווי דער אייבערשטער באשאפט וועלט, איז דער אייבערשטער כביכול איז מצטמצם אויף צו באשאפן וועלט, אויף צו אריין ליגן זיך און באשאפן א וועלט. איז דער באשאפן וועלט איז דורך א אין, דורך א הארה. די נפש הבהמית הייבט מען אויף צום אייבערשטן מיט א סדר, פריער איז מען איר מבאר ווי דער אייבערשטער האט איר באשאפן, און דאס וואס דער אייבערשטער באשאפט דיר, דאס וואס דער אייבערשטער טראגט זיך צו צו דיר באשאפן, און דער הארה וואס באשאפט דיר איז בטל כזיו השמש בשמש צו דעם אייבערשטן אליין. דאס איז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. א. ועל ידי זה יהיה היש בטל כמו זיו השמש בשמש כו', כמו שכתוב במקום אחר. א. והנה בעליית נפש הבהמית ליכלל באור אין סוף וכו', גדול מאוד ורב כח שבבחינת בעל תשובה דמשכין ליה בחילא יתיר. דער אלטער רבי זאגט בקיצור וואס איז די גרעסער מעלה אז דאס אז די נפש הבהמית איז ווערט איבערגעמאכט טוט זי דאס אויף א גרעסער תוספת אין קדושה ווייל די עיקר וואס איז נוגע צו מסביר זיין די לעצטע פאר שורות פון דער עמוד וזה ענין דם התמיד וואס איז דער דם התמיד? דם התמיד איז די מסירות נפש פון דער נפש הבהמית וואס איז דער דם התמיד? דאס איז דער נקודה פון דעם סעיף.

וואס עס מאנט זיך פון אים, און דאס איז א ספעציעלע כח פון די קטורת, ווייל דער חכמה אליין וואס איז דא אין נפש, דאס באלייכט אים נישט אין דעם נקודה ווי אזוי צו איינקערן זיך מיט וועלט, חכמה ווייזט אים נאר ווי אזוי צו איינקערן מיט זיין אייגענעם מידות פון זיין אייגענעם נפש, ווי אזוי צו איינקערן מיט וועלט, דאס איז דווקא געווען קטורת וואס איז נאך העכער פון חכמה, דער מקיף שבנפש, כח המקיף שבנפש, דאס איז ריח. קטורת איז העכער. קטורת באווייזט פריער דארף זיין די מנורה א מענטש זאל אין זיין אייגענעם לעבן זיין ליכטיג, ער זאל וויסן וואס עס מאנט זיך פון אים אליין פון זיין אייגענעם חיי הנפש, דערנאך דורך קטורת ווערט ליכטיג ער זאל וויסן ווי אזוי צו באנוצן זיך מיט די דברים וואס געפינען זיך אין וועלט. דער צווייטער סדר ע דער רבי רעדט אסאך מאל אז פריער דארף א מענטש ווערן א מלך אויף זיך, דערנאך עס שטייט אין הלכה פריער דארף מען אליין זיין א מענטש, דערנאך קען מען קריגן א ארבעט, יטע כרם, דערנאך קען ער קען ער קריגן א דזשאב, קען ער האבן א שייכות מיט וועלט. דאס רעדט דער אלטער רבי ווי עס איז געווען בזמן הבית. און איצטער רעדט דער אלטער רבי ווי דאס איז אין עבודת השם נאכן חורבן. נאך בזמן הגלות אז ס'פאראן און אויף צו פארשטיין ווי די מנורה בזמן הגלות אין עבודה דארף מען פריער מגדיר זיין דעם ענין פון דם התמיד. וואס איז דם התמיד? דם התמיד איז די מסירת נפש וואס א איד דארף ביי זיך איבערארבעטן זיין נפש הבהמית. דאס הייסט פאר דעם וואס מ'גייט מברר זיין די נפש הבהמית דארף מען פריער אריינהאקן אין עם די הכרה אז ער איז באשאפן געווארן פון דעם אייבערשטן. דאס הייסט א מענטש דארף ביי זיך אריינהאקן דעם געוואוסטזיין אז דער אייבערשטער האט באשאפן זיינע מידות רעות. וואס האט עס דער אייבערשטער באשאפן, דער נפש הבהמית איז באשאפן געווארן צוליב א יחוד. דער גאנצער נפש הבהמית מיט די אלע נישט גוטע מידות וואס געפינען זיך דארטן, זענען אלע באשאפן געווארן פון דעם אייבערשטן צוליב א געוויסער מטרה. און וואס איז די מטרה? אז זיי אויפהייבן צו דער זעלבער דביקות וואס די נשמה אליין האט. דאס דארף זיין, דאס איז די ערשטע יסוד וואס א מענטש דארף האבן, ער זאל פשוט האבן די הכרה אז די נפש הבהמית וואס ער האט, די שלעכטע מידות זענען נישט עפעס געקומען צו אים דורך מקרה, זיי זיינען באשאפן געווארן פון דעם אייבערשטן אליין, און במטרה זיי אליין אויפהייבן און איבערמאכן צו דער דרגת הנשמה. און בשעת מען האט די הקדמה דארף שוין דער אלטער רבי מבאר זיין וואס איז דער ענין פון הדלקת המנורה, ווי אזוי באלייכט מען זיך אין עבודת השם. און שפעטער רעדט דער אלטער רבי וואס איז געווען דער דער וואס איז געווען דער דער נס מיט דעם דער מלחמה פון חנוכה. וואס איז דעם וואס איז דעם המשך מ'וועט זיך מ'וועט לאזן אן אפעטיט פאר די די המשך.